מ'וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ א, פרשת משפטים, די דריטע שיחה, משפטים ג', די דריטע שיחה אין פרשת משפטים אין חלק כ א, אין ליקוטי שיחות איז דאס עמוד הונדערט אַכט און דרײַסיק, געוואלדיגע געשמאקע שיחה, מ'קען זאגן אויף דעם טעמו וראו כי טוב השם, שמעו ותחי נפשכם, די חידושים דא איז פשוט געוואלדיגע געשמאקע חידושים, און עס איז פשוט א תענוג גשמי ורוחני צו לערנען די שיחה. די רבי וועט זיך שטעלן אויף א רשי, און פרעגן אפאר שאלות אויף די רשי, און די רבי וועט דאן אריינגיין אין א שיטה פון רשי מיטן רמבן, און צום סוף וועט זיין אויכעט די ענין פון דברים נפלאים אין רשי וואס איז באהאלטן אין רשי, און נאכדעם וועט אויכעט זיין יינה של תורה, פשוט געוואלדיג וואס די רבי מאכט פון דעם ענין. מ'וועלן לערנען אינעווייניג אות א' אויפן פסוק קרוב לסוף פרשתנו, אין סוף פרשת משפטים שטייט ויכתוב משה את כל דברי ה', משה האט געשריבן די אלע ווערטער פונעם אויבערשטן, שטעלט זיך רש י אויף די ווערטער ויכתוב משה, רש י ברענגט אראפ די ווערטער פון חומש ויכתוב משה און איז מפרש לשון פון רש י, וואס האט ער געשריבן? שטייט אז משה האט געשריבן דברי ה', זאגט רש י מבראשית ועד מתן תורה, פון בראשית ביז מתן תורה האט ער געשריבן, וכתב און האט געשריבן, מצוות שנצטוו במרה, מצוות וואס שפעטער וועט מען אויסרעכענען די מצוות, שבת און די אנדערע מצוות וואס דער אייבערשטער האט זיי געגעבן אין מרה פאר מתן תורה. דאס וואס רש י שטעלט זיך אויף דעם פסוק און רש י איז מסביר, זאגט דער רבי ווי גערעדט כמה פעמים, מ'האט שוין גערעדט אסאך מאל, איז רש י בפירושו על התורה מפרש פשוטו של מקרא, אני לא באתי לפרש אלא פשוטו של מקרא, נישט נאר אני באתי, נאר אני לא באתי, ס'איז א טאפלטער, אלא לפשוטו של מקרא. אויב אזוי, זאגט דער רבי, דארף מען פארשטיין, ווערט דא א שאלה, וואס איז דער הכרח אין פשוטו של מקרא, אז משה האט געשריבן אלע עניינים מבראשית ועד מתן תורה? שטייט דאך נישט וואס, שטייט ויכתוב משה את כל דברי השם. אין פשוטו של מקרא פון וואנעט נעמט רשי דעם הכרח צו זאגן אז ער האט געשריבן מבראשית ועד מתן תורה? אף על פי די קשיא איז דאך ווערט איז א געוואלדיגע שאלה א געוואלדיגע שווערע שאלה אף על פי וואס רובם איז בסגנון פון א סיפור עס איז גארנישט בסגנון פון דברי השם די אלע מעשה וואס ווערט דערציילט וועגן אברהם און יצחק און יעקב און אפילו אין שמות אין מצרים מיט אלס ווערט דערציילט א לשון פון א סיפור שטייט נישט אז ס'איז דברי השם און אויך און צו דערצו זאגט ער נאך מצוות שנצטוו במרה און נישט א טייל פון דעם אלעם, לכאורה האט ער געקענט זאגן אביסל פון בראשית אביסל פון מרה, נאר רש י זאגט אז ער האט געלערנט מבראשית ועד מתן תורה אלץ פון אנהייב בראשית ביז דא, און אויכעט מצוות שנצטוו במרה און נישט א טייל פון דעם אלעם, אדער אנדערע אנדערע דברי השם וכיוצא בזה, ס'קען דאך זיין אנדערע זאכן וואס משה האט געזאגט, פון וואנט איז דער הכרח צו רש י אין פשוטו של מקרא, פון וואנט נעמט דאס רש י? די שאלה איז א געשמאקע שאלה, און דער ענטפער וועט זיין געוואלדיג געשמאק, וואס ליגט דא באהאלטן וואס רש"י דערציילט אונז דא אז אין פשוטו של מקרא איז מוכרח אז דאס איז געווען דארט. נאך מער, די שאלה ווערט נאך טיפער, אין פסוק דא שטייט ויכתוב משה את כל דברי השם, אזוי שטייט דער לשון, את כל דברי השם, דער זעלבער לשון וואס שטייט אין א פריערדיגן פסוק, איין פסוק פריער שטייט ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם, די זעלבע לשון וואס דארטן שטייט וואס רשי טייטשט דא את כל דברי השם מצוות פרישה והגבלה דארטן טייטשט ער וואס את כל דברי השם אז משה האט געזאגט די אידן וידבר משה את כל דברי השם וואס ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם מצוות פרישה אז מען דארף זיך אפשיידן דריי טעג פון די פרויען און מצוות הגבלה אז דער בארג ביז וואנען מען מעג גיין צום בארג ס'געווען אפאר אפאר סארטן מחסומים וואו מען מעג גיין נו וואס איז דער טעם לשנות דעם פירוש פון ויכתוב משה את כל דברי השם אין דעם פסוק פון דעם פירוש אין פריערדיגן פסוק, דער זעלבער לשון אין צוויי פסוקים איינע נאך די אנדערע, אין איין פסוק שטייט ויכתוב משה את כל דברי השם, דא שטייט ויספר לעם את כל דברי השם, דאס זאגט ער אין ערשטן פסוק זאגט ער אז ס'רעדט זיך וועגן מצוות פרישה והגבלה, רשי טייטשט את כל דברי ה' פרישה והגבלה, און דא ביי דעם צווייטן פסוק טייטשט ער מבראשית ועד מתן תורה, און וכתב מצוות שנצטוו במרה. אפילו דער רבי טרייט צו געבן א ענטפער און דער רבי וועט עס אפפרעגן גלייך אז מען קען עס נישט ניצן, אפילו מען זאל לערנען אז וויבאלד אז מצוות פרישה והגבלה איז געווען אן איינמאליגער ענין אלס א הכנה צו מתן תורה, באוואוסט, פרישה והגבלה איז נישטא נאכאמאל, פרישה והגבלה איז געווען איינמאל ביי מתן תורה, איז דערפאר נישט מסתבר אז נאר אויף דעם באציט זיך דער ויכתוב משה. מילא ווען איך זאג ויספר מוישע און איך זאג די אידן וואס מ'דארף יעצט טון פסוק דעם צווייטן וואס ס'שטייט ויכתוב מוישע קען דאך נישט זיין אז נאר דאס האט ער געשריבן קען נישט זאגן די זעלבע זאך ווי דעם פריערדיגן פסוק ווייל אין פריערדיגן פסוק רעדט ער וואס זיי גייען טון און מ'האט עס איינמאל געטון קען מוישע נישט שרייבן ויכתוב מוישע דעם ענין פון פרישה וואס כתיבת מוישע ווייזט אויף אן ענין וואס איז נוגע אויף שפעטער ויכתוב מוישע וואס האט מוישע געשריבן מוישע האט געשריבן זאכן וואס ער זאגט די אידן וואס זיי דארפן טון סיי אויף שפעטער אדער נאך מער, ס'איז א קביעות לדורות, דאס וואס משה רבינו שרייבט, און מען קען מען דאך לערנען, און במילא איז קען מען דאך ענטפערן דאס, אז דער ויכתוב משה איז כולל צוזאמען מיט מצוות פרישה והגבלה אויך די אלע דיבורים וואס זענען געקומען אלס א הקדמה צו מתן תורה, אבער אויך נוגע אויף שפעטער, ווי רבינו בחיי לערנט אז ויכתוב משה, את כל דברי ה' מיינט התנאים, התנאים והיה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי וגומר איז זאגן אז ויכתב משה אליין אויף מצוות פרישה והגבלה קען מען נישט ווייל דאס איז א זאך וואס רעדט זיך וועגן שפעטער איז ביי ויספר פאסט דאס אדער איך קען זאגן קען מען דאך זאגן אז דער ויכתב משה איז צוזאמען מיט מצוות פרישה והגבלה איז אויכעט צוגעקומען די הקדמה צו מתן תורה און אויכעט אויף שפעטער ווי דער בחיי זאגט אויף וואס האט משה זיי געשריבן זאגט רבינו בחיי התנאים וואס עס שטייט אין אונזער פרשה, שטייט אין פרשת יתרו, וואס שטייט דארטן, והיה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי וגומר, דאס רעדט זיך דאך אויף שפעטער אויכעט, האט דאך רשי געקענט זאגן אויף די ביידע זאכן, וואנעט נעמט רשי אין פשוטו של מקרא אז ויכתוב משה את כל דברי ה' גייט פון בראשית ביז דא, און די אלע מצוות וואס מ'האט געגעבן אין מרה. ממילא איז דאך הדרא קושיא לדוכתא, און מען קען נישט ענטפערן אז דער פירוש ויכתוב משה קען נישט זיין נאר אויף מצוות פרישה והגבלה, אבער עס קען דאך זיין אויף פרישה והגבלה מיט נאך זאכן. אות ב', די תמיהה בזה איז נאך גרעסער. בדוגמא צו פירוש רשי געפינט מען אין מכילתא, אבער רשי איז משנה פון דעם מכילתא, רשי דאך אלעמאל ברענגט דאך פירושים פון מקורות, זאגט דער רבי לכאורה ער טרעפט די ענליך צו רשי'ס פירוש אין מכילתא, אבער רשי איז משנה פון מכילתא, באופן אז דער פירוש פון רשי איז דלא כמאן, ס'איז דא אין מכילתא איז דא דריי דעות, און רשי קומט אויס ס'איז אינגאנצן נישט אינגאנצן ווי קיינעם. די מכילתא ברענגט דריי דעות, רב יוסי בר רב אסי אומר, מתחילת בראשית ועד כאן. מען לייגט נישט צו די מצוות פון מרה, ס'איז א חלק וואס רשי זאגט. רבי אומר, מצוות שנצטווה אדם הראשון, ומצוות שנצטוו בני נח, ס'איז דאך געווען די מצוות וואס דער אויבערשטער האט אנגעזאגט אדם הראשון, נח איז געקומען האט ער אים צוגעגעבן און ס'איז געווארן שבע מצוות מען רופט עס אן שבע מצוות בני נח, זאגט דער רבי זאגט אז מצוות שנצטווה אדם הראשון, ומצוות שנצטוו בני נח, ומצוות שנצטוו במצרים ובמרה, אין מצרים איז דאך געווען דער קרבן פסח מיט אלץ, ובמרה, ושאר כל המצוות כולם, דאס זאגט רבי. רבי ישמעאל אומר, בתחילת הענין מה הוא אומר, וואס שטייט אין פרשת בהר, שטייט דארטן, שטייט דאך קלאר דארטן, מה ענין שמיטה אצל הר סיני, וואס ווערט דערמאנט דארטן דווקא שמיטה לעבן הר סיני, די פרשה הייסט דאך בהר סיני, זאגט רשי דארט אז מען ווייסט דאס, יעדער קינד ווייסט דאס, פארוואס? מה מה אלו מסיני אף אלו מסיני, און מיט וואס הייבט מען אן? מען הייבט אן מיט שמיטה, זאגט רבי ישמעאל, בתחילת הענין מה הוא אומר, ווען ס'הייבט אן צו רעדן וועגן די מצוות דארטן, וועגן וואס רעדט מען? ושבתה הארץ שבת לה', די שש שנים תזרע שדך וגומר, אין פרשת בהר, און דערנאך זאגט דער זאגט דער רבי ישמעאל, שמיטים ויובלות, ברכות וקללות, די אלע זאכן וואס שטייען דארטן אין די פרשיות, דאס איז ווען ער הייבט אן, בסוף הענין מהו אומר, ווען ער ענדיגט דארטן מיט וואס ענדיגט מען, אין פרשת בחוקותי, שטייט אלה החוקים והמשפטים והתורות, אמרו, מקבלים אנו עלינו וכו'. משה רבינו האט געגעבן די אלע זאכן, און זיי האבן געזאגט מיר זאל מיר זענען עס מקבל. איז לכאורה די רעדן פון רבי ישמעאל איז אינגאנצן נישט דערמאנט אין רש י, דער רבי וועט פרובירן זען צו מען קען זאגן אז רש י מיינט דא א תיווך צווישן רבי יוסי ברב אסי מיט מיט רבי. דער רבי זאגט אז מען קען עס נישט זאגן, מיר זעען אינעווייניג. רשי איז אבער מצרף די ערשטע צוויי דעות צוזאמען, וואס איז נישט נאר צו ביידע, ער ברענגט א, ער ברענגט דעם ערשטן פון פון רבי יוסי ברב אסי מתחילת בראשית ועד כאן, דערנאך נעמט ער נאר א חלק וואס דער וואס רבי אומר, ער נעמט נישט די גאנצע, דארף מען פארשטיין וואס דא טוט זיך. אפילו אויב רשי לערנט דעם פשט אין מכילתא אז רבי איז נישט שולל די ערשטע דעה, רבי קריגט זיך נישט אז ס'איז געווען געשריבן פון בראשית ביז דא, ער האלט אז מ'האט געשריבן פון בראשית ביז דא, באט ער לייגט צו די אלע אנדערע זאכן ווי געלערנט פריער, ער לייגט צו מצוות שנצטווה אדם הראשון, און נח, און במצרים, און במרה, ושאר כל המצוות, ער לייגט צו צו דעם אז מבראשית, ער נישט, ער קריגט נישט אויף רב יוסי ברב אסי. אז רבי איז נישט שולל די ערשטע דעה נאר ער קומט מוסיף זיין אויף איר אז אין צוגאב צו וואס וואס רב יוסי ברב אסי זאגט אז מתחילת בראשית ועד כאן לייגט צו רבי אז זיינען זיינען אין דער כתיבה נכלל געווארן אויכעט די מצוות שנצטווה אדם הראשון וכו' ווי מ'האט אויסגערעכנט פריער קען מען אבער נישט זאגן אז דאס איז דער מקור פון פירוש רש י, מען קען נישט זאגן אז דאס איז דער מקור פון פירוש רש י, פארוואס? ווייל רבי רעכנט נישט נאר די מצוות שנצטוו במרה ווי רש י זאגט, ווי זאגט רש י? מבראשית ועד מתן תורה פונקט ווי רב יוסי ברב אסי, און ער זאגט נאך וכתב מצוות שנצטוו במרה, רבי שרייבט דאך אסאך אנדערע זאכן, נאר אלע איבעריגע מצוות, אויך די וואס רש י ברענגט נישט, קען מען נישט זאגן אז דער מקור פון רש י האט צו טון מיט דעם ענין פון דעם מכילתא. נוסף לזה, וועט מען זען זיכער אז מ'קען נישט זאגן אז רשי איז זיך מסתמך אויף די מכילתא. וואס איז בכלל שווער צו זאגן אז פירוש רשי דא איז גענומען פון אדער עס איז מיוסד אפילו אויף די מכילתא. פארוואס? ווארום די מכילתא הערט ווי געשמאק. ס'קען גארנישט זיין אז רשי נעמט עס פון די מכילתא. ווארום די מכילתא איז מפרש נישט דעם פסוק ויכתוב משה. אויף וואס שטעלט זיך רשי? אויף ויכתוב משה. ויכתוב משה, וואס האט משה געשריבן? זאגט רשי וואס ער האט געשריבן. אין מכילתא רעדט זיך גאר וועגן אן אנדער זאך אינגאנצן. נאר דעם פסוק אין מכילתא רעדט ער וועגן א פסוק אין אונזער פרשה וואס עס שטייט ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם, משה רבינו האט גענומען ספר הברית און האט געליינט פאר דעם באזני העם, האט עס געליינט פאר דעם פאלק, און דארטן קומט די מחלוקת פון די דריי, פון רבי יוסי ברב אסי און רבי און רבי ישמעאל, עס איז גארנישט אויפן זעלבן פסוק. און זאגט אבל און און און דער מכילתא אליין זאגט קלאר דארטן אז לא שמענו מהיכן קרא באוזניהם מ'ווייסט נישט דער מכילתא זאגט מ'ווייסט נישט מ'האט נישט געהערט פון וואו ער האט געליינט פאר זיי דאס הייסט אין מכילתא רעדט זיך נישט וועגן דער כתיבה וואס האט משה געשריבן אין דעם ספר רשי שטעלט זיך אויף די כתיבה אויפן צווייטן פסוק ויכתוב משה נאר וועגן דעם וואס משה האט געליינט פון אט דעם ספר באוזני העם במילא איז דערפון קיין ראיה נישט אויף ויכתוב משה ווי קען ער ברענגען א ראי' פון פון דאס וואס דער מכילתא שטעלט זיך אויף א אנדערע זאך אינגאנצן אויף ברענגען אויף די אויף רשי? עס קען זיין אז אין דער כתיבה האט משה כולל געווען מערער ווי אין דער קריאה, כדיוק לשון המכילתא, אין כתיבה האט ער געשריבן אלץ, און ליינען אפשר האט ער נישט געליינט אלץ, דערפאר דאך דער מכילתא אליין זאגט, דער מכילתא אליין זאגט, לא שמענו מהיכן, אין דעם ספר קרא, מען ווייסט נישט וואו ער האט געליינט. מילא עס קומט אויס, זעהן מיר אז עס איז שווער צו זאגן אז רשי איז זיך מסתמך אויף דעם מכילתא, איז רשי אינגאנצן נישט ווי קיינעם, נישט ווי רבי יוסי ברבי אסי, נישט ווי רבי, און זיכער נישט ווי רבי ישמעאל. בכל אופן איז נישט מובן, יעצט קומט מען צוריק צו די שאלה וואס מיר האבן אנגעהויבן מיט דעם, בכל אופן איז נישט מובן, ווי מען זאל נישט לערנען דא די מכילתא מיט די אלע אנדערע זאכן אז ער רעדט דא אויף אן אנדער פסוק מיט אלס נישט קיין חילוק בכל אופן פון וואנען נעמט רשי בפשוטו של מקרא וואנען נעמט רשי בפשוטו של מקרא אז דער ויכתוב משה איז געווען מבראשית ועד מתן תורה ומצוות שנצטוו במרה וואנען נעמט דאס רשי האבן מיר איין שאלה דא דערווייל אין די שיחה וואנען נעמט רשי דעם ענין פון וואס משה רבינו האט געשריבן אין דעם ספר את כל דברי השם און רשי זאגט וואס איז געווען אות ג' ווייטער אין פסוק, ווייטער אויפן פסוק ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם, נאך א שאלה אויף רשי, אויפן צווייטן אויפן פסוק ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם, איז רשי מפרש, דאס רעדט זיך אינעם פסוק, אייכעט אין ביי אונז אין די פרשה כד, פסוק ז, אז משה רבינו האט גענומען ספר הברית און האט געליינט באוזני העם, איז רשי מפרש די ווערטער ספר הברית, רשי ברענגט אראפ ספר הברית, און ער זאגט, לשון פון רשי, מבראשית ועד מתן תורה ומצוות שנצטוו במרה, וואס האט משה געליינט פאר דעם עולם פון דעם ספר הברית, פון בראשית ביז מתן תורה, און די מצוות וואס מ'האט אנגעזאגט אין מרה. דער טעם וואס רשי דארף דא בכלל זאגן א פירוש אויף ספר הברית איז מובן, לכאורה וואס דארף רשי בכלל זאגן דא א פירוש אויף דעם, ויקח משה, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני, וואס האט ער געליינט, וואס שטייט אין דעם ספר? זאגט דער רבי ניין, רשי מוז יא מפרש זיין אויף דעם, פארוואס? ווייל פריער ביז דא ווערט נישט דערמאנט אז דאס וואס משה האט געשריבן איז געווען דער ספר הברית, וואס האט משה געשריבן? ויכתוב משה את כל דברי ה'. שטייט נישט אז עס איז ספר הברית, יעצט קומט אויס ס'שטייט אז ער האט געליינט פאר דעם עולם ספר הברית, מוז רשי אונז זאגן וואס איז דער ספר הברית, די זעלבע זאך וואס ויכתוב משה. ויקח ספר הברית, דאס איז וואס ויכתוב משה. דער טעם וואס רשי דארף דא בכלל זאגן א פירוש אויף ספר הברית איז מובן ווייל פריער ווערט נישט דערמאנט אז דאס וואס משה האט געשריבן איז געווען דער ספר, דער ספר הברית, דארף רשי אפטייטשן אז איין נוח ס'איז די זעלבע זאך, ויכתוב משה שטייט דאך נישט דארטן ברית, ס'איז די זעלבע זאך, משה האט געשריבן דארטן פון בראשית ביז מתן תורה און מצוות אין מרה, און דא אויך איז די זעלבע זאך, ווייל דא איז דאך א נייער נאמען, ספר הברית. איז דאס איז פארשטאנדיג, אבער ס'איז נאך אלץ שווער אין רשי עפעס, מ'דארף אבער פארשטיין צוליב וואס דארף רשי איבער'חזר'ן דא די אלע פרטים וואס ער האט שוין געזאגט ביי ויכתוב משה, דאָ איז דאָ אַ גרינגער וועג ווי דער רבי גייט מסביר זיין. רשי קען זאָגן אַז ס'איז די זעלבע זאַך ווי דאָרטן. וואָס דאַרף ער איבערחזרן נאָך אַ מאָל, ווי געזאָגט דעם לשון, אַז סע ברענגט אַראָפּ ספר ויקרא, ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם, און רשי שרייבט ספר הברית, וועסט דאָך נישט וויסן וואָס דער ספר הברית איז, איז ער מסביר מבראשית ועד מתן תורה, און מצוות שנצטוו במרה. אויף וואָס? מען דארף אבער פארשטיין צוליב וואס דארף רשי איבערחזר'ן דא די אלע פרטים וואס ער האט שוין געזאגט ביי ויכתוב משה, וואס שטייט דארט מבראשית ועד מתן תורה, און מצוות שנצטוו במרה, איך דארף עס נישט האבן נאכאמאל, ער האט נאר געדארפט זאגן וואס האט ער יא געקענט שרייבן, אז דאס איז דער ספר שכתב משה, וועל איך שוין וויסן אליין אויב דאס איז דער ספר שכתב משה, וועל איך וויסן אז ויכתוב משה איז געווען פון מבראשית ועד מתן תורה ומצוות במרה, ער דארף עס נישט ארויסשרייבן דא די אלע פרטים נאכאמאל, ער האט געדארפט זאגן אז דאס איז דער ספר שכתב משה, דער רבי ברענגט א ראיה, ועל דרך לשון הרשבם, דער רשבם שרייבט דא טאקע אזוי, וואס שרייבט דער רשב ם? ספר הברית, דכתיב למעלה ויכתוב משה וגו', ווייס איך שוין וואס דאס איז. דער רבי וועט פרובירן צו געבן א ענטפער און דער רבי וועט עס אפווענדן. לכאורה וואלט מען געקענט זאגן אז רשי דארף אויסרעכענען בפרטיות ווייל אין פסוק שטייט סתם ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם. עס שטייט אבער נישט וויפיל וואס עס שטייט אבער נישט עס שטייט אבער נישט וואס און וויפיל משה האט פאר זיי געליינט. עס שטייט נישט. פון וואנעט זאל איך וויסן אז ס'איז פונקט די זעלבע זאך ווי דארטן, דערפאר דארף ער זאגן נאכאמאל מבראשית ועד מתן תורה, ומצוות שנצטוו במרה. לכאורה א געשמאקער ענטפער. לכאורה וואלט מען געקענט זאגן אז רשי דארף אויסרעכענען בפרטיות ווייל אין פסוק שטייט סתם ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם, עס שטייט אבער נישט וואס און וויפיל משה האט פאר זיי געליינט, אפשר אפשר נאר א חלק, אפשר א האלב, אפשר א פערטל, ווער זאגט אז די זעלבע זאך וואס ער האט געשריבן, ובלשון המכילתא הנל, דער מכילתא אליין שרייבט דאך טאקע, אבל לא שמענו מהיכן קרא, מ'ווייסט נישט פון וואו ער האט געליינט פאר דעם עולם. דעריבער גיט רשי צו וויסן אז דאס וואס ער האט געליינט איז געווען מבראשית ועד מתן תורה ומצוות שנצטוו במרה, דעם גאנצן ספר הברית, פונקט ווי עס שטייט ויכתוב האט ער געליינט דעם ספר ויכתוב את דברי השם האט ער געשריבן מבראשית ועד מתן תורה ומצוות במרה האט ער דא אויכעט געליינט פאר זיי. נאר צו מדגיש זיין מ'זאל געדענקען צוויי זאכן, ערשטנס אז דער מכילתא, דער מכילתא וואס ער זאגט לא שמענו מהיכן קרא, רעדט ער נישט וועגן דעם ויכתוב משה, ער רעדט דארט וועגן דעם וואס משה האט געליינט פאר זיי, דאס איז דער מכילתא זאגט, און א צווייטע זאך, אז אין פרשת משפטים צום סוף ווערט דערמאנט שפעטער אין די שיחה דאס זייער נוגע, דאס איז נוגע דא אויכעט מ'זאל וויסן וועגן וואס ס'רעדט זיך, רעדט זיך דארטן צום סוף, חזר'ט מען איבער וואס איז געווען, פאר מתן תורה, ואל משה אמר עלה אל השם, מיט די אלע זאכן וואס ס'שטייט דארטן וואס איז געווען. מיט דעם מזבח, מיט די אלע זאכן וואס משה רבינו האט געטון, אין די, אין די שלושת ימי הגבלה, אדער אין די טעג פון ווען מ'איז געקומען אין הר סיני, פון ראש חודש, מיט אלע זאכן. מילא האבן מיר דאך לכאורה א גוטן ענטפער אויף דעם, דערפאר דארף רש י זאגן נאכאמאל איבער'חזר'ן, ווייל איך זאל וויסן וואס האט ער געזאגט, אבער מ'קען אזוי נישט איינלערנען, מ'קען נישט נוצן דעם תירוץ, און די קשיא בלייבט א קשיא אויף רש י, וואס דארפסטו זאגן א צווייטן מאל? אבער מען קען אזוי נישט איינלערנען ווייל לפי זה וואלט רשי זיך געדארפט הער ווי געשמאק רשי האט זיך געדארפט שטעלן אויף די ווערטער ויקרא באוזני העם ווילסט מיר דערציילן וואס ער האט געליינט ברענג אראפ ויקרא און דערויף זאגן אז ויקרא מיינט מבראשית וכו' די שאלה ווערט דאך וואס וואס מיינט ויקרא וואס האט ער געליינט אל באפערטל דער מכילתא זאגט איך ווייס נישט פון וואו האט געליינט דארף רשי זאגן יא אבער אויב דו ווילסט דאס זאגן דאס איז דיין כוונה שטעל זיך אויף ויקרא וואס האט געליינט רשי שטעלט זיך אבער אויף די ווערטער ספר הברית נישט אויף ויקרא און נאך מער ער איז אפילו נישט מוסיף וגומר לרמז על המשך הכתוב ער זאגט נישט קיין וגומר, שטעלט ער זיך אינגאנצן אויף ספר הברית, אויב דו שטעלסט זיך אויף דעם ספר הברית, ווילסטו דאך מגלה זיין אז דער ספר הברית, ביז היינט איז נישט געשטאנען אין ספר הברית, שטייט נאר אז משה האט געשריבן כל דברי ה', ויכתוב משה את כל דברי ה', ווילסט אונז דערציילן וואס דאס איז, אז דאס איז די זעלבע זאך דאס ספר הברית, וואס ער קען שרייבן פונקט ווי דער רשב ם האט געשריבן, ספר הברית, ברענגסט דאך אראפ די ווערטער ספר הברית פונקט ווי דער רשב ם, דכתיב למעלה ויכתוב משה, ס'איז א נייע זאך מען זאל וויסן אז דאס שטייט ספר הברית מיינט די זעלבע זאך וואס משה האט געשריבן וואס דערפון איז מובן אז ער איז אויסן צו מפרש זיין נישט וואס ויקרא ער קומט נישט זאגן וואס ער האט געליינט נאר וועלכן ספר דער פסוק מיינט מיט ספר הברית וועלכן פסוק מיינט וועלכן וועלכן ספר מיינט דער פסוק מיט מיט ויקרא משה באוזני העם ווי דער לשון קלאר ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם וואס דאס ספר הברית מיינט אבער זאגט ער דיר אז דאס איז דער ספר וואס איז געווען פריער אבער נישט אויף דעם ויקרא, ער זאגט דיר נישט וואס מ'האט געליינט, האט ער געדארפט זאגן פונקט ווי דעם רשב ם. און דער רבי ענדיגט צו, איז ממילא הדרא קושיא לדוכתא, צוליב וואס חזר'ט רש י איבער זיין פירוש בפרטיות, ווען דו שטעלסט זיך אויף די ווערטער ויקרא, האט ער געדארפט זאגן וואס ער האט געליינט. לע, זאגט מען מבראשית, אבער ער שטעלט זיך נישט בכלל אויף דעם ויקרא. קודם מוז מען נאר זאגן, אבער פארוואס איז דער ספר הברית, אז ס'איז די זעלבע זאך ווי ויכתוב משה את כל דברי ה', דאס איז די זעלבע זאך, ביז יעצט האב איך נישט געוואוסט אז ס'איז ספר הברית.

וואס דארף עס רשי איבער'חזר'ן נאכאמאל די ענטפערס וועלן זיין פשוט הפלא ופלא הפלא ופלא ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין און אלע שאלות וועלן אראפפאלן וויאזוי אין אות דלת וועט זיין נאך איין שאלה לויט דעם וועט ווערן אלס פארשטאנדיג אות דלת וועט מען דאס פארשטיין בהקדם נאך א דיוק נאך א דיוק אין לשון רשי אין דעם פריערדיגן פירוש הנל דער רבי זאגט דיוק, א געוואלדיגע כת, און שווער צו פארשטיין וואס רשי האט דא געוואלט, מען קען נישט פארשטיין, אן דעם רבי'ן קען מען נישט פארשטיין וואס רשי האט דא געזאגט, עס וועט ווערן ליכטיג, עס וועט ווערן א ליכטיגע רשי, אן דעם ווייס איך נישט וואס רשי טוט דא, וועט מען דאס פארשטיין בהקדם נאך א דיוק אין לשון רשי, אין דעם פריערדיגן פירוש הנל, אין דעם ערשטן וואס מיר האבן אנגעהויבן די שיחה מיט דעם, שטייט ויכתב משה, יא, רשי ברענגט אראפ פון פסוק ויכתוב משה, און רשי זאגט דעם לשון מבראשית ועד מתן תורה, וכתב מצוות שנצטוו במרה. וואס טוט זיך דא? וואס וויל רשי דא? רשי וויל דערציילן אז משה רבינו האט געשריבן וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט. וואס האט אים דער אייבערשטער געזאגט? מבראשית ביז מתן תורה, און אויכעט די מצוות פון מרה. וואס שרייבט מען דא עפעס וכתב מצוות שנצטוו במרה? וואס פאר א לשון איז דאס? ויכתוב משה מבראשית ועד מתן תורה ומצוות שנצטוו במרה, וואס איז דער וכתב נאכאמאל? צוויי כתיבות, וואס טוט זיך דא? לכאורה, יעצט וועט מען לערנען אינעווייניג די שאלה ווי דער רבי גיבט עס ארויס, לכאורה איז דער ווארט וכתב איבעריג, עס שטעלט זיך דאך אויף ויכתוב משה, וואלט געווען גענוג בלויז, וואס הייסט ויכתוב משה? אלץ וואס משה האט געשריבן גייסטו מיר זאגן, וואלט דאך געווען גענוג בלויז דער וואו החיבור, מבראשית ועד מתן תורה, ומצוות שנצטוו במרה. און מען וואלט אליין פארשטאנען אז דאס אלץ איז נכלל אין דעם ויכתוב. וואס טוט זיך דא עפעס וכתב? צוויי כתיבות, ליגט דא באהאלטן א מורא'דיגע זאך וואס רשי האט דא באהאלטן פאר אונז, ווי דער רבי וועט עס ארויסברענגען קלאר און געשמאק. איז דער ביאור בזה, אז מיר'ן אננעמען אזא ביאור, וועט אראפפאלן אלע דריי שאלות וואס מיר האבן, די אויפן ערשטן פסוק ויכתב משה, אויפן צווייטן פסוק ויקח ספר הברית ויקרא, און די שאלה דא, וואס זאגט רשי אינעם ערשטן פסוק, וכתב, ממש איבעריג אינגאנצן, איז דער ביאור בזה, וועגן כללות הפרשה, פון ואל משה אמר עלה אל ה' וגומר, איז פאראן א מחלוקת צווישן מפרשי התורה, וועגן די כללות פון די פרשה וואס מ'האט פריער דערמאנט אז דאס איז אין סוף פרשת משפטים, רעדט מען נישט וועגן ואל משה אמר עלה אל ה', ס'איז שוין נאך מתן תורה אין יתרו, מ'האלט שוין אינמיטן ענדיגט שוין משפטים, און ענדיגט שוין די אלע פרשיות די אלע מצוות מיט די אלע זאכן וואס ס'שטייט דארט, עבד עברי מיט עבד כנעני מיט כי יגוף איש מיט די אלע זאכן מיט מיט מיט שומר חינם מיט שומר שכר, נאכדעם אלס הייבט זיך אן ואל משה אמר, איז דא א מורא'דיגע מחלוקת צווישן מפרשי התורה ווען די פרשה איז געזאגט געווארן. ווען איז דאס געזאגט געווארן ואל משה אמר ואל משה ווען איז די פרשה געזאגט געווארן און ווען עס זיינען און ווען עס זיינען פארגעקומען די אלע מאורעות וועגן וועלכע די פרשה רעדט דא א מחלוקת וואס איז די מחלוקת רשי לערנט רשי אין אונזער פרשה און אינטערעסאנט דער רבי לייגט צו אין הערה צוועלף ר' בחיי ש ר' רבינו בחיי שם על דרך הפשט זאגט קודם מתן תורה ואל משה אמר אל השם עלה אל השם איז געווען פאר מתן תורה לאמיר זען וואס רשי לערנט דאן וועט מען לערנען דעם רמבן א מחלוקת רשי לערנט אז פרשה זו וואס מ'טרעפט דערמאנט ואל משה אמר עלה אין סוף פרשת משפטים נאמרה קודם עשרת הדיברות פאר עשרת הדיברות, ס'הייסט לכאורה קען מען זאגן ס'באלאנגט אין יתרו, ס'געווען פאר עשרת הדיברות, ובד' בסיוון די תורה דערציילט איבער וואס איז געווען ביי מתן תורה, אבער ווען איז דאס געווען? פאר מתן תורה, ווען איז דאס געווען? בד' בסיוון נאמרה לו עלה, אזוי זאגט רש י, דער לשון פון רש י, פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות, ובד' בסיוון נאמרה לו עלה, דאס הייסט אז אויך דער ויכתוב משה איז געווען ביום ד', וואס שטייט ויכתוב משה אין די פרשה פון וועל משה אמר אל אלוקים נאך דעם שטייט ויכתוב משה דער נאמען שטייט ויקרא משה ויקרא משה ויקח משה ספר ויקח משה ויקח משה את כל דברי השם דנאדן ויוב משה ויספר לו את כל דברי השם מן הפרידיק פוסק so און איז ויוב משה ויספר לו דנאדן ויכתוב משה אלס געווען פאר ווען איז דאס געווען? ד' סיוון. און אנדערע זאכן אויכעט, וואס איז געווען יעמאלט? ווי ויבן מזבח וכו', זענען פארגעקומען ביום ה' בסיוון. איז ד' סיוון איז געווען עלה און א ברענגען זיך דערציילן די אידן און ויכתוב משה, און וואס איז געווען ביום ביום ה' בסיוון? געווען דער ענין פון ויבן מזבח. ויבן מזבח, רשי זאגט אליין, וישכם בבוקר, ס'איז געווען נאך א טאג, ס'איז געווען ה' סיוון. דאס איז אלץ די שיטה פון רשי אז די גאנצע פרשה פון ואל משה אמר עלה אין סוף פרשת משפטים איז געווען פאר מתן תורה לדעת הרמבן דער רמבן האלט אזוי און דער אבן עזרא און אויך דער אברבנאל וואס זאגן זיי דער רבי האט געזאגט ס'איז א מחלוקת ווי געווען דער לשון איז פאראן א מחלוקת צווישן מפרשי התורה מפרשי התורה דער רבי ברענגט אראפ דא אין די שיחה רשי מיט דעם רמבן לדעת הרמבן ועוד, איז דאס אלץ פארגעקומען נאך די עשרת הדיברות, נאך מתן תורה. א מורא'דיגע חילוק, דאס איז געווען פאר מתן תורה לויט רש י, און לויט רמבן און די אנדערע איז דאס געווען נאך מתן תורה. מצד די מחלוקת אין דעם זמן, פון די מחלוקת וואס איז דא אין זמן ווען דאס איז געווען, ווען די פרשה איז געזאגט געווארן, קומט אויך ארויס א שינוי אינעם פירוש פון דעם פסוק, ויבוא משה ויספר לעם, את כל דברי ה', ואת כל המשפטים. ס'מוז זיין דא א חילוק לויט רש י און לויטן רמבן. וויבאלד אז איך זאג אז ס'איז א חילוק פון רש י מיטן רמבן ווען ס'איז געזאגט געווארן, איז דער פסוק וואס עס שטייט אין משפטים ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, דארף מען זאגן אז ס'דא דא א שינוי אין דעם פירוש. מ'קען עס לערנען אויף צוויי וועגן, לויט רש י און לויט דעם רמבן. לויט רש י מיינט כל דברי השם כנזכר לעיל, וואס איז דאס? מצוות פרישה והגבלה. יא, אזוי זאגט רש י קלאר. אז משה איז געקומען און האט זיי געזאגט את כל דברי השם, זאגט רש י פרישה והגבלה. און ואת כל המשפטים, וואס האט ער זיי געזאגט וואסעכע משפטים? די ז' מצוות שנצטוו בני נח, ושבת, וכיבוד אב ואם, ופרה אדומה, ודינין, שניתנו להם במרה. דאס וואס, דאס וואס ער האט זיי געזאגט. אז עס שטייט דאך דא צוויי זאכן. שטייט ויספר לעם את כל דברי השם? און אמאל איז דא נאך דער פסוק זאגט נאך עפעס ואת כל המש ואת כל המשפטים איז דברי השם איז פרישה והגבלה וואס איז משפטים משפטים מוז מען זאגן אז ס'איז די ז' מצוות פון בני נח און די זאכן וואס איז געגעבן געווארן מרה שבת כיבוד אב ואם פרה אדומה און דינין וואס מ'דארף האבן בתי דינים דאס איז לויט רשי. ולדעת הרמב ן דארף מען לערנען אנדערש דעם פסוק וואס שטייט את כל דברי ה' ואת כל המשפטים. ולדעת הרמב ן ועוד, פון די אנדערע וואס האלטן אזוי ווי אים, ווערט דארט מיט כל דברי ה' געמיינט דאס וואס דער אויבערשטער האט געזאגט נאך מתן תורה. ער זאגט דאך אז ס'איז געווען אלץ נאך מתן תורה, קען מען נישט זאגן אז דאס גייט אויף פרישה והגבלה און אויף די ז' מצוות שנצטוו, אויף די ז' מצוות שנצטוו בני נח און אויף די מצוות פון מרה, איז שוין אינגאנצן אנדערע סארט פסוק. ווערט דארט מיט כל דברי השם געמיינט דאס וואס דער אויבערשטער האט געזאגט נאך מתן תורה, אתם ראיתם כי מן השמים, דאס מיינט כל דברי השם אתם ראיתם, דער אייבערשטער זאגט די אידן, איר האט דאך געזען אז כ'האב גערעדט מיט אייך פון הימל, דאס מיינט ער מיט דעם כל דברי השם, משה ויספר לעם את כל דברי השם, און מיט כל המשפטים וואס מיינט דער רמבן, גאנץ פרשת משפטים ביז צו דער פרשה ואל משה אמר וגומר. אויב ס'רעדט זיך נאך מתן תורה, האט ער זיי שוין, ס'שטייט דאך אין סוף משפטים, האט ער שוין געזאגט די אלע מצוות וואס שטייט אין פרשת משפטים. איז אינגאנצן דא א אנדער חילוק ווי מען טייטשט אויס דעם פסוק וואס מיינט כל דברי השם און את כל המשפטים, לויט רש י און לויט דעם רמבן. לויט די צוויי דעות, וואס איז א חילוק ווען ס'איז געווען דער ענין פון די פרשה פון ואל משה אמר, ס'איז געווען פאר מתן תורה, ס'איז געווען נאך מתן תורה, איז דא א חילוק ווי ער האט עס, ווי ער האט עס, וואס מיינט דער כל דברי השם ואת כל המשפטים. לויט דעם וועט ארויסקומען נאך א חילוק. און אט דער חילוק צווישן די צוויי דעות ברענגט אויך א חילוק אין דעם תוכן פון דעם ברית. פשוט, הפלא ופלא, לויט ווי מיר לערנען רש י, ווי רש י לערנט, און לויט ווי דער רמב ן לערנט, ווערט דאך דער, ווערט דאך דער זמן א נייער זמן, מוז איך לערנען אז ס'דא א שינוי אויכעט ווי מען טייטשט דעם פסוק, איך קען נישט טייטשן דעם פסוק לויט רש י און לויט דעם רמב ן אויפן זעלבן אופן. און לויט דעם וועט ארויסקומען נאך א זאך, וואס איז דער חילוק אין דעם תוכן פון דעם ברית, שטייט דאך דער ספר הברית, דארף מען וויסן וואס דאס איז, איז דא א חילוק פון לויט רש י און לויטן רמב ן. ענינו פון א ברית איז צו פארשטארקן דעם קישור וחיבור צווישן די וועלכע זענען זיך משתתף אין דעם ברית. וואס איז א ברית? דער רבי ברענגט אראפ אין הערה זיבעצן, דער רמב ן שרייבט, כי זאת אות הברית, לבוא לבוא שניים, לבוא השניים בחלקים שווים. דאס איז אז מ'נעמט צוויי זאכן צוזאמען און מ'איז משתף אין דעם ברית, מאכט א קישור און א חיבור צווישן זיי, צווישן צוויי גוטע פריינט אדער אנדערע זאכן. בנידון דידן, וואס איז דא דער ברית, ווערט דאך אנגערופן ספר הברית, אידן מיט תורה. דער ברית וואס איז דא פון אידן מיט תורה. וואס דורך דער תורה וואס דער אויבערשטער האט זיי געגעבן ווערן זיי פארבונדן אויכעט מיטן אויבערשטן. דער רבי לייגט צו, וואו זעט מען דא דעם ענין פון פון וואס דער רמבן זאגט, זוי שטייט אין ברית לבוא השניים בחלקים שווים, זאגט דער רבי בנידון דידן, וואו זעט מען עס? בזריקת חצי הדם על המזבח וחצי הדם על העם. זייער געשמאק. אקעי, האבן מיר אדערווייל פון פון א ברית, איז עס דא דער קשר פון צוויי זאכן, ווערט א, דער רבי זאגט דעם לשון א קשר וחיבור, עס ווערט א שטארקן קשר וחיבור, וואס איז דא? א איד מיט תורה, און דורך תורה ווערט מען מקושר צו דעם אויבערשטן. לפי זה איז מובן, לויט דעם וואס מ'זאגן יעצט אויף וואס מיינט א ברית, איז מובן, אז לויט רש"י אז דער ברית איז געווען פאר מתן תורה, ווי געזאגט פריער, איז דער ברית אויף און דורך די עניינים וואס דער אויבערשטער האט געגעבן די אידן פאר מתן תורה, דער ברית איז געווען פאר מתן תורה, בפרט די וועלכע קענען שטארקן ביותר דעם פארבונד ברית, די אלע זאכן וואס קענען פארשטארקן דעם ברית צווישן א איד מיטן אייבערשטן איז געגעבן געווארן פאר מתן תורה. ווי וואו איז דאס? וואו זעט מען עס? רשי זאגט דאך קלאר, פון וואנט האט מען אנגעהויבן לייענען? פון וואנט האט אנגעהויבן משה רבינו שרייבן, פאר מתן תורה? ויכתוב משה את כל את מבראשית ועד מתן תורה, וואס שטייט אין בראשית? כח מעשיו הגיד לעמו, מבראשית ועד החודש הזה, ברענגט עס ארויס דעם ענין פון דעם פארבונד פון א איד מיטן אייבערשטן, כח מעשיו הגיד לעמו, מיר זענען זיין פאלק, און דערפאר האט דער אייבערשטער געמאכט, און די גוים קענען טענה'ן אז מיר זענען גזלנים, זאגט ער ניין, דער אייבערשטער האט עס געגעבן צו זיי און האט עס צוגענומען פון זיי, און דער ברית, און רשי אליין זאגט אויף דעם כח מעשיו הגיד לעמו, זאגט רשי וואס איז דאס? פון בראשית ביז החודש הזה, ווייל חודש הזה הייבט זיך שוין אן די מצוות, די ערשטע מצוה, ס'שטייט אין רש"י דאך, פארוואס הייבט זיך אן די תורה מיט בראשית נישט מיט נישט מיט החודש הזה לכם, זאגט ער כח מעשיו הגיד לעמו, מבראשית ועד החודש הזה, און דער ברית איז געווען, אויף וואס האט דער אייבישטער געמאכט דעם ברית מיט די אידן יעמאלט, פאר מתן תורה, אלס א הכנה והקדמה צו מתן תורה. איז געווען א הכנה, דער אויבערשטער האט זיי געוואלט צוגרייטן צו מתן תורה, ווי גרייט מען זיי צו? מען מאכט א ברית מיט זיי, מען מאכט א ברית, זאכן וואס פארשטארקט די אידן מיט'ן אויבערשטן, וואס איז דאס? ויכתוב משה, וואס האט ער געשריבן? די אלע זאכן פון כח מעשיו הגיד לעמו, פון בראשית ביז מתן תורה. הכנה והקדמה צו מתן תורה, וואס איז מתן תורה? עשרת הדיברות וכו'. אבער דאס אלץ לדעת רשי, אבער לדעת הרמבן ועוד וואס דער ברית איז געווען נאך מתן תורה, איז דער ברית געווען בעיקר פארבונדן מיט די דיברות וציוויים וואס דער אויבישטער האט אנגעזאגט נאך מתן תורה, ווי געזאגט פריער, דאס רעדט זיך שוין אין פרשת משפטים וואס איז געווען די אלע זאכן וואס איז געווען, רעדט זיך וועגן די עשרת הדיברות און וועגן די אלע זאכן וואס שטייט נאכדעם אין פרשת משפטים. אבער א חילוק אויכעט אין דעם ברית, ווען איז דאס געווען, וואס איז געווען דער ברית, דער ברית איז געווען לויט רשי פארדעם, און דער רמבן איז דאס געווען נאכדעם וואס וואס גיט ארויס דער ברית נאכדעם וואס דער אויבישטער האט אנגעזאגט נאך מתן תורה לפי זה לויט ווי מ'האט ערשט געזאגט איז מובן אז ווען דער פסוק זאגט ויכתוב משה די כתיבה פון דעם ספר הברית דעם ספר וואס איז פארבונדן מיטן ברית ווי געזאגט ווייטער אין דער פרשה יא ויכתוב משה וואס האט ער געשריבן ספר הברית ווערט געמיינט לויט פירוש רשי אז ער האט געשריבן די כל דברי השם וואס זענען שוין ביז דעמאלט געזאגט געווארן צו אידן, וואס האט ער געשריבן? די אלע זאכן וואס שוין געווען געזאגט צו אידן, דהיינו, וואס איז דאס? יעצט קומט מען צוריק צו פארשטיין וואס רש י זאגט דא, מבראשית ועד מתן תורה, און אויכעט די מצוות שנצטוו במרה וואס איז געווען פאר מתן תורה, דאס איז וואס רש י קומט אונז דא דערציילן. איז לויט דעם קען מען שוין אנהייבן צו פארשטיין אין פשוטו של מקרא וואס רשי וואס לויט די שיטה פון רשי און דעם רמבן דער חילוק איז לויט שיטת רשי איז בפשוטו של מקרא וואס האט משה זיי געלערנט דער ברית איז געווען פאר מתן תורה און ער האט געוואלט ברענגען זאכן וואס ס'ברענגט א אידן מקשר זיין דעם קישור וחיבור שטארק מיטן אויבערשטן מיט תורה דערנאך מיטן אויבערשטן וואס איז דאס געווען צום פשוטו של מקרא שוין פארענטפערט די שאלה וואס משה האט געלערנט פון בראשית האט געשריבן פון בראשית ביז מתן תורה און די מצוות פון וואס איז געזאגט געווארן אין מרה וואס די כתיבה איז געווען נישט בלויז צוליב דעם שפעטערדיגע קריאה באזני העם דאס וואס משה האט געשריבן איז נישט נישט איז נישט געווען נאר צו עס לייענען דערנאכדעם נאר דאס גופא איז אויך געווען א טייל פון דעם ברית געוואלדיג, דער עצם שרייבן וואס משה האט עס געשריבן און פאר מתן תורה, ב ב ב ווי האט מען געזאגט פריער, דאס הייסט אז ער דער מכתב איז געווען ביום ד' בסיוון, האט ער שוין געשריבן די אלע זאכן פון בראשית ביז מתן תורה, און אויכעט די מצוות פון מרה, זאגט דער רבי דאס גופא איז א טייל פון דעם ברית, הערט ווי געשמאק דאס איז, מיט דעם וואס ער האט עס פארשריבן האט עס באקומען א תוספת תוקף, דאס האט די אידן מער מחייב געווען און פארבונדן אין דעם מיט די תורה און מיטן אייבערשטן. בשעת משה זאגט דאס איז איין זאך, אז מען שרייבט עס ארויף און מען שרייבט עס אפ אין א אופן פון כח מעשיו הגיד לעמו פון בראשית ביז מתן תורה און די אלע מצוות וואס דער אייבערשטער האט שוין געגעבן ווי דער לשון פון רש י וכתב מצוות שנצטוו במרה, דאס אלץ ברענגט עס ארויס אסאך שטארקער, הערה אין און צוואנציג, ועל דרך דבר שבעל פה, שבא אחר כך גם בשטר. פארשטייט זיך אז ס'איז אינגאנצן א אנדער סארט זאך, אז משה'ס שרייבן האט ארויסגעברענגט אינגאנצן א אנדער סארט זאך. על פי זה יש לומר, מען גייט אין אות ה', לויט די שיטות וואס מ'האבן געלערנט ביז יעצט, איז יעדער איינער לויט זיין שיטה, עט מען מסביר זיין יעצט וואס האט משה געשריבן. על פי זה יש לומר אז די טעם וואס רש"י צוטיילט יעצט האט מען פון די שאלה די געוואלדיגע שווערע שאלה וואס שטייט דא וכתב רעדסט דאך אז ער האט געשריבן אלס נאכאמאל ליינען דעם שאלה שטייט ויכתוב משה און מפרש מבראשית ועד מתן תורה וכתב מצוות שנצטוו במרה פארוואס מבראשית ועד מתן תורה און מצוות שנצטוו במרה געוואלדיג וואס דא ליגט באהאלטן אין דעם ווארט וכתב ס'איז נישט קיין איבעריגע ווארט חס ושלום ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס רש"י האט דא געמאכט. ס'איז אונז געבליבן נאך דערווייל די צוויי שאלות, איין שאלה פארוואס דער וכתב, די צווייטע שאלה פארוואס רש"י נאך מסביר ביי דעם פסוק פון ויקרא ויקח ספר התורה ויקרא לפניהם באזני העם, זאגט רש"י נאכאמאל די זעלבע זאך מבראשית ועד מתן תורה, און מצוות שנצטוו במרה.

די ביידע זענען וואס איז און מיט זיך זעלבסט איז ווייל דאס זענען צוויי אופני כתיבה פשוט מבין די צוויי סארטן שרייבער ספר האט רש האט געשריבן דער רבי גייט עס מסביר זיין א' שטא צוויי סארטן כתיבות די איינס איז ווייך טוב מויש מיט בראש איז וואט מאנטן טוירא און וועק קאסט אויף מיט זיך אין סטאוו בארס אין גאנצן צוויי אנדערע סארטן זאכן א' מבראשית ועד מתן תורה איז איין כתיבה וואס איז דאס דער סיפור המאורעות כו' פון בריאת העולם ביזן זמן פון מתן תורה יא כח מעשיו הגיד לעמו האט זיי רוב רובו משה דא פארשריבן בסגנון ובצורה ווי זיי זענען כתובים בתורה לפנינו משה רבינו האט עס געשריבן, פונקט ווי מיר האבן אין היינטיגע ספר תורה, און מיר לערנען אין די חומשים פון בראשית ביז מתן תורה, משה האט עס פארשריבן די זעלבע זאך ווי ס'שטייט היינט. דמהיכא תיתי, און פארוואס זאל ער משנה זיין, וכדמשמע קצת פון לשון רשי גופא, פארוואס זאל ער משנה זיין? ס'לייגט זיך אין שכל הפשוט, אז משה רבינו וואס שטייט אז ער האט געשריבן מבראשית ועד מתן תורה, האט ער געשריבן פונקט וואס מיר האבן היינט. דער רבי נעמט עס ארויס אביסל פון קצת פון לשון רשי, וואס זאגט רשי? מבראשית, מבראשית, פון דעם ווארט בראשית, ועד מתן תורה, האט ער געשריבן פונקט וואס מיר האבן היינט, ממילא איז עס אין גדר פון כתיבת פרשיות של תורה, חידוש נפלא, דאס איז געווען א שרייבאכטס פון פרשיות של תורה, ער האט געשריבן בראשית, נח, לך לך, וירא, ביז אנגעקומען צו מתן תורה. דאס איז די סיבה דערפאר זאגט רשי וכתב מצוות ש מצוות שנצטוו במרה וואס לייגסטו צו נאך אמאל וכתב דאס איז א צווייטע סארט שרייבאכץ וכתב מצוות שנצטוו במרה וואס דאס זענען די מצוות פון שבת כיבוד אב ואם פרה אדומה ודינין דאס האט ער געשריבן האט ער דאך נישט געקענט שרייבן לדוגמה פארוואס דאס אנדערע סארט שרייבן לאמיר זאגן קודם אויסווענדיג דאן לערנען אינעווייניג ווי דער רבי איז דאס מסביר אזוי געשמאק איז דאך זייער א פשוטע זאך ווען לערנען מיר וועגן פרה אדומה אין פרשת חוקת אין במדבר? האט דאך משה נישט געקענט שרייבן דא זאת חוקת התורה און מען האלט נאכנישט ביי זאת חוקת התורה, דערפאר האט ער געשריבן נאר כתב מצוות שנצטוו במרה, ער שרייבט נישט, ער שרייבט נישט וואס, דו אליין קוק אריין און זע וואס דאס איז געווען, ער קען דאך נישט שרייבן זאת חוקת התורה, איז ביז דא געווען געשריבן פונקט ווי די פרשיות וואס זענען ביז היינט אין די תורה די זעלבע זאך, און דא, די מצוות האט ער געשריבן אויף א אנדערע סארט אופן. האט ער דאך נישט געקענט שרייבן לדוגמא ביי פרה אדומה זאת חוקת התורה, קען דאך נישט שרייבן זאת חוקת התורה, ווי קען ער שרייבן זאת חוקת התורה? ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, ווי קען ער שרייבן אל אלעזר הכהן? ועוד, איז מסתבר אז משה האט זיי פארשריבן נישט באופן ובנוסח ווי זיי זענען שפעטער פארשריבן געווארן, אין חוקת איז דאס געשריבן געווארן וואס. שטייט זאת חוקת התורה, מ'זאל נעמען א פרה אדומה און עס געבן צו אלעזר הכהן מיט די אלע זאכן, קען שטיין דארטן, דא קען עס נישט שטיין. באופן ובנוסח ווי זיי זיינען שפעטער פארשריבן געווארן אלס פרשה של תורה, נאר באופן ווי האט עס משה געשריבן, וואס גיט ארויס דעם תוכן וענין המצוות. לשון רשי, וכתב, מצוות שנצטוו במרה. דא איז נישט געווען גדר כתיבת פרשה של תורה, נאר א גדר פון כתיבת מצוות. און דער רבי לייגט צו אין הערה דרײַ און צוואַנציק אז רשי האט נישט געשריבן, דאך קען שרייבן לכאורה, וכתב פרשיות התורה שנצטוו במרה. ער זאגט עס נישט. וכתב מצוות שנצטוו במרה, נישט מער. איז דאך דא פשוט געוואלדיג געשמאק צוויי סארטן כתיבות, די כתיבה פון מבראשית ועד, דערפאר זאגט רשי וכתב א צווייטן מאל, אז נישט האט ער נישט געדארפט האבן, פון בראשית ביז מתן תורה האט ער געשריבן אויף איין אופן פונקט ווי די פרשות זענען היינט, און דא האט ער געשריבן נאר בקיצור, מען זאל וויסן וואס די מצוות זענען, האט ער געשריבן די מצוות, וואס איז די מצוות? די מצוות איז שבת, און כיבוד אב ואם, און פרה אדומה ודינין, ער קען נישט ארויסשרייבן די זעלבע זאך שרייבן די פרשות ווי ער וועט שרייבן אין די חוקת, ס'קומט נישט אריין דא. כיבוד אב ואם, די אלע זאכן קען מען נישט ארויסשרייבן, ס'איז נאכנישט געגעבן געווארן. און על דרך זה איז דער אונטערשייד צו דער ויכתוב משה, האבן מיר א געוואלדיגע געשמאקן ווארט, וואס מיינט ויכתוב משה, ווי האט ער עס געשריבן? על דרך זה איז דער אונטערשייד צו דער ויכתוב משה איז געווען פאר מתן תורה, אדער ווי די דעות אז ס'איז געווען לאחר מתן תורה, איז אויך זיין א חילוק אין דעם ווי דער אונטערשייד פון ויכתוב משה. אויב ס'איז געווען פאר מתן תורה אדער נאך מתן תורה וואס איז דער חילוק דער רבי מבאר זיין ווייטער אויך געשמאק לפני מתן תורה זיינען געווען צוויי ענינים ס'איז געווען פרשיות התורה ווי געזאגט פריער פון בראשית ביז מתן תורה און מצוות שנצטוו במרה רבי לייגט צו אין פֿינף און צוואַנציק נאך אז ס'איז געווען צוויי עניינים, ווי געזאגט פריער, פאר מתן תורה איז געווען פרשיות התורה און ס'כולל אין דעם אויך די מצוות וואס ס'איז דא אין די פרשיות אין בראשית איז דאך אויך דא וואס איז כולל אין דעם, און מצוות שנצטוו במרה, במילא זענען זיי אויך אין ויכתוב משה געווען צוויי סוגי כתיבה, כנ"ל, כתיבת פרשיות התורה און כתיבת מצוות שנצטוו במרה, בראשית ביז ביי מתן תורה איז געווען פרשיות, און מצוות שבמרה איז געווען געשריבן נאר די נקודות וואס וואס די מצוות זענען, נישט ווי זיי זענען א חלק פון פרשיות התורה ווי געזאגט פריער. נאך מתן תורה אבער איז נישטא קיין טעם צו מאכן א חילוק, נאר ויכתוב לויט דעם רמב"ן און די אלע וואס זיי לערנען אז אז דער ויכתוב גייט נאך מתן תורה ווי געלערנט פריער זייער שיטה, נאך מתן תורה אבער איז נישטא קיין טעם צו מאכן א חילוק. נאר ויכתוב אלעס אין זעלבן אופן, אויך די מצות משפטים זענען געשריבן געווארן דורך משה אלס פרשיות התורה וועלכע אנטהאלטן די מצוות. אויב ס'איז נאך מתן תורה דארף מען שוין נישט האבן דעם חילוק צו טיילן אז ער האט געשריבן א חלק האט ער געשריבן פון דעם ענין פון פון בראשית ביז מתן תורה, דערנאך האט ער געשריבן די מצוות, נאר קען זיך אויסשטעלן אויב לויטן רמב"ן האט מען געשריבן אלעס איז געווען געשריבן אויף א אופן פון פרשיות התורה, נישט אין א נישט אין א וועג וואס נאר ביז מתן תורה פרשיות לויט רש"ין, און די אנדערע איז געווען געשריבן געווארן נאר נקודות אויף די מצוות. אות ו' האט מען שוין פארענטפערט די צוויי שאלות, אין אות ו' וועט דער רבי פארענטפערן די שאלה פארוואס זאגט רש"י איבער נאכאמאל די גאנצע זאך ווען ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם, ער האט דאך געקענט זאגן אזוי ווי דעם אזוי ווי דעם רשב"ם, דער רשב"ם זאגט דאך אז ער האט אז שטייט דאך ווי זאגט דער רשב"ם דעם לשון? דער רשב"ם זאגט ספר הברית דכתיב למעלה ויכתב משה, וואס מיינט ספר הברית וואס משה וואס שטייט אין פסוק פריערט אז משה האט געשריבן? אות ו', לויט דעם וועט ווערן דאס אויך פארשטאנדיג, דערמיט ווערט פארשטאנדיג דער טעם וואס קומענדיג צום פסוק ויקח ספר הברית דארף רש"י מבאר און מפרש זיין וואס דער ספר הברית איז, ער מוז ארויסזאגן אלע זאכן וואס דאס איז, נאכאמאל די זעלבע זאך. היות מען האט געלערנט פריער אז משה האט געשריבן צוויי באזונדערע עניינים, יא, אזוי האט מען געלערנט ביז יעצט, לויט רש י, און צוויי פארשידענע גדרי כתיבה, ס'געווען צוויי סארטן כתיבה, איינע איז געווען פון פרשיות התורה פון בראשית ביז מתן תורה, נח לך לך וירא חיי שרה, און דא האט ער געגעבן מצוות שבמרה, האט ער נאך געגעבן דעם גדר פון די מצוות. און דא שטייט ספר הברית לשון יחיד. עס געווען א ספר, דארף רש י מפרש זיין אז דער ספר הברית באשטייט פון די זעלבע צוויי פארשידענע עניינים, געוואלדיג, שטייט ספר הברית, וויל איך מאכן א טעות, וואס איז לויט רש י ספר הברית? אז ער האט געליינט פון בראשית ביז מתן תורה און אויכעט די מצוות שבמרה, און אויב ס'שטייט איין ווארט אויף דעם ספר הברית זעט דאך אויס אז ס'איז געשריבן געווארן אלץ לויטן סדר פון פרשיות, זאגט רשי ניין, דערפאר חזר'ט איבער רשי נאכאמאל דעם לשון די זעלבע זאך, רשי חזר'ט איבער נאכאמאל דעם לשון, און ער שרייבט ספר הברית, מבראשית ועד מתן תורה, ומצוות שנאמרו במרה, שנצטוו במרה. חזר'ט עס איבער נאכאמאל, זאגן ניין, אז ס'איז טאקע געווען שטייט טאקע ספר הברית, אבער מיינען מיינט עס די זעלבע זאך. מיט דעם ווערט אויך ארויסגעבראכט אז דער ברית מיט אידן איז געווען אויף ביידע עניינים. נאך מער געוואלדיג, נאך טיפער, דער רבי וועט ארויס ברענגען וואס דארט דער ענין פון בראשית, און דערנאכדעם דער ענין פון די מצוות, כח מעשיו הגיד לעמו און מצוות, געוואלדיג וואס דער רבי דא מאכט פאר דעם, א' ווי ברענגט עס ארויס דעם ענין פון ביידע עניינים, פון ביידע עניינים, א' ברענגט עס ארויס אויף תורה ולימודה, פון בראשית ביז מתן תורה, וואס דאס איז געווען דורכן שרייבן מבראשית ועד מתן תורה, פרשיות התורה, דער ענין פון לערנען תורה פשוט, וואס איז די צווייטע זאך ב' אויף קיום המצוות. דורך כתיבת המצוות שנצטוו במרה, האבן מיר סיי תורה און סיי מצוות, ועל פי זה יומתק וואס נאכדעם ווי משה רבינו האט געלייענט דעם ספר הברית באוזני העם, וואס שטייט גלייך נאכדעם? לויט ווי דער רבי האט ערשט אוועק געלייגט אז משה רבינו האט עס געלייענט, האט ער זיי געלייענט סיי דעם ענין פון לערנען תורה, און סיי דעם ענין פון טון די מצוות, מבראשית עד מתן תורה איז דער ענין פון תורה לערנען, דער ענין פון די מצוות שנצטוו במרה איז די ענין פון מקיים זיין די מצוות, וואס האבן די אידן געזאגט גלייך נאכדעם? כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. דער רבי לייגט צו אין הערה אַכט און צוואַנציק, מה שאין כן לעיל פסוק ג', וואס שטייט דארטן? כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. דשם היו רק ציוויים ולא תורה. דארט איז געווען נאר ציוויים, דא איז שוין דא תורה אייכעט. ויכתוב משה, וואס האט ער געשריבן? מבראשית ועד מתן תורה, און מצוות שנצטוו במרה, האבן מיר ביידע זאכן. וואס דער ענין פון נעשה ונשמע? זאגט דער רבי, דער רבי וועט עס מסביר זיין, זיי האבן דאך געענטפערט משה רבינו אויף דעם וואס ער זאגט זיי דעם ענין פון לערנען תורה און טון מצוות, האבן זיי געענטפערט נעשה ונשמע, און נעשה ונשמע האט אין זיך ביידע זאכן, סיי תורה און סיי מצוות. נעשה, בקשר צו די מצוות שנצטוו במרה. אויף דעם האבן זיי געענפערט נעשה. וואס ער האט געליינט, וואס ער האט זיך געליינט דארט, האט זיי געליינט פון וואס האט וואס האט וואס האט ער געליינט, וואס ער האט געשריבן אין ספר הברית, וואס האט ער געשריבן פון בראשית ביז מתן תורה, דאן האט ער געשריבן די מצוות פון מרה, האט ער געליינט די מצוות פון מרה האבן זיי געזאגט נעשה. און נשמע בהמשך צו קריאת הפרשיות מבראשית ועד מתן תורה. דער רבי לייגט צו אין הערה נײַן און צוואַנציק א געוואלדיגע געשמאקע הערה, ומה שעל דרך הפשט הקדימו נעשה לנשמע, וואס האבן זיי מקדים געווען נעשה לנשמע? אף שסדרן בספר הברית והסדר ששמעו קריאתו של משה, ווי איז געווען דער סדר? ערשט האט ער זיי געלערנט אז מען דארף לערנען תורה? דערנאך האט ער זיי געזאגט אז מען דארף די מצוות, מתחילת מבראשית עד מתן תורה איז תורה, דערנאך מצוות שנצטוו במרה, פארוואס האבן זיי געענפערט נעשה ונשמע? זיי האבן געדארפט זאגן נשמע ונעשה, פונקט ווי דער אייבערשטער זאגט זיי, פונקט ווי משה רבינו לערנט זיי. והסדר ששמעו קריאתו של משה, תחילת פרשת התורה, מבראשית ועד מתן תורה, וואס דאס איז נשמע, ואחר כך מצוות שנצטוו במרה. זאגט דער רבי, כי גם על דרך הפשט, זייער געשמאק, עיקר ענין התורה, וואס איז דער עיקר פון תורה? לשון הוראה. וואס איז דאס? קיום המצוות מעשה. דערפאר האבן זיי געענפערט נעשה ונשמע. דאס און דאס איז געווען די הכנה והקדמה צום לימוד התורה וקיום המצוות וואס אידן האבן אויף זיך מקבל געווען. ווייל נשמע זאגט דער רבי איז נישט קיין שמיעת אוזן, ס'איז נאר קבלת דברים, א אנדערע סארט גדר אינגאנצן, ס'איז נישט נשמע איך וויל הערן. מכאן האבן אויף זיך מקבל געווען מכאן ולהבא דורך דער קבלה כפולה. ובאופן של ברית זענען זיי געווארן ראוי צו מקבל זיין די תורה, לויט רשי אז ס'איז געווען פאר מתן תורה, איז דעם וואס זיי האבן געזאגט נעשה ונשמע, נעשה אויף די מצוות און נשמע אויף די תורה, משה רבינו האט זיי דאס געלערנט, און דער גדר אז ס'איז געווען פרשת התורה פון בראשית ביז מתן תורה, און דא איז געווען ביי מצוות שנצטוו במרה נאך דעם גדר פון די מצוות, דאס האט זיי געברענגט ראוי צו גיין און מקבל זיין די תורה. איז פארשטאנען געווארן אלע שאלות, געוואלדיג אראפ אלס און א מורא'דיגער חידוש וואס דא טוט זיך. אויס זיין האט ער געזאגט אנהייב שיחה פון די ענינים מופלאים שבפירוש רשי זה דבר נפלא וואס מען זען אין די רשי די גמרא אין גיטין איז דא א מחלוקת צווישן רבי יוחנן און ריש לקיש א מחלוקת אין די גמרא צו תורה מגילה מגילה ניתנה צו תורה איז געגעבן געווארן מגילה מגילה. וואס מיינט דאס? זאגט דער רבי וואס רשי טייטשט דארט, שנאמרה פרשה למשה, היה כותבה האט גענומען א יריעה און האט געשריבן אויף דעם, ולבסוף מ' שנה כשנגמרו כל הפרשיות, גענדיגט אלע פרשיות פון תורה, חיברן בגידין ותפרן, האט דאס גענייט מיט גידין, האט ער געמאכט פון דעם איין גאנצע ספר תורה, אבער ווי דאס געווען לכתחילה, מגילה מגילה.

משה רבינו האט גארנישט געשריבן, ער האט געשריבן נאר צום סוף פֿערציק יאר, אלס וואס ער האט געהערט האט ער געהאט, האט ער געווען מסודר ביי אים על פה, און נאך די פֿערציק, ביי די סוף פֿערציק יאר האט ער געשריבן אינגאנצן דאס, איז א חילוק צו תורה מגילה מגילה, צו תורה חתומה ניתנה. שטעלט זיך תוספות, פארשטייט נישט אין גיטין. אויף דעם מאן דאמר וואס האלט אז תורה חתומה ניתנה אז ס'איז געגעבן געווארן אז ער האט עס געשריבן ערשט נאך די פֿערציק יאר נישט מגילה מגילה און פרעגט א שאלה געוואלדיגע שאלה תימה תוספות פרעגט א שאלה דכתיב ויקח את ספר הברית ויקרא באוזני העם שטייט דאך א פסוק ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם וואס טוט זיך דא די מאן דאמר וואס האלט אז תורה חתומה ניתנה, שטימט דאך נישט מיט דעם פסוק, שטייט ויקח ספר הברית ויקרא, דאך שוין געווען א ספר הברית, וואס זאגסטו מיר אז עס איז געגעבן געווארן צום סוף? פירוש רשי בפירוש חומש, רשי איז טייטש, תוספות ברענגט אראפ וואס רשי טייטשט אין חומש, ווי מיר האבן געלערנט ביז יעצט, דהיינו מבראשית ועד כאן, איז געווען געשריבן געווארן שוין די פרשיות אזוי ווי די תורה איז, ווי קען ער האלטן אז מגילה, אז די תורה חתומה ניתנה? און תוספות פארענטפערט, ונראה לפרש, דלא קאמר חתומה ניתנה שלא נכתבה עד לבסוף, דאס וואס שטייט חתומה ניתנה מיינט נישט, געשמאקער ענטפער, תוספות זאגט ער מיינט נישט אז ער האט געשריבן צום סוף די גאנצע תורה, ניין, אלא שעל הסדר נכתבה, דיש פרשיות שנאמרו תחילה, לפני אותם הכתובים לפניהם, ולא נכתבה עד שנאמר לו אותה שכתובה לפניה וכותב זאת אחריה. ס'קען זיין אז דער סדר ווי ער האט געשריבן די פרשיות, מ'מוז זאגן נאכאמאל אינווייניג די לשון פון תוס', ונראה לפרש דלא קאמר חתומה ניתנה שלא נכתבה עד לבסוף, אלא שעל הסדר נכתבה, ער האט עס געשריבן לויטן סדר, וואס מיינט דאס? דיש פרשיות שנאמרו תחילה לפני אותם הכתובים לפניהם. ס'איז דא אזעלכע פרשיות וואס מען האט עס געזאגט פאר זאכן וואס איז שוין געשריבן געווארן פריער, ולא נכתבה עד שנאמר לו אותה שכתובה לפניה וכותב זאת אחריה, אז דער אייבערשטער האט אים געזאגט א זאך און דאס האט געדארפט ווערן געשריבן שפעטער האט ער עס נישט געשריבן, האט ער געשריבן קודם די זאך וואס איז יעצט וואס דער אייבערשטער זאגט אים, דער אייבערשטער האט אים געזאגט עפעס היינט און דאס דארף אריינגיין אין תורה שפעטער, און מארגן האט ער אים געזאגט א זאך וואס דארף אריינגיין פריער, האט ער די היינטיגע זאך נישט געשריבן ביז ער האט קודם געשריבן מארגן וואס ס'גייט פריער, דאס מיינט תורה חתומה ניתנה. דאס וואס ער מיינט אזוי ענטפערט תוספות אויף די מאן דאמר דער מהרל דער מהרל איז מסביר אז פירוש רשי בפרשתנו איז נישט בסתירה צו די מאן דאמר תורה חתומה ניתנה לכאורה אויב רשי זאגט אין דער רבינ'ס יסוד אז ס'איז געווען אז ס'איז דא צוויי סארטן כתיבות אז די כתיבה פון בראשית ביז מתן תורה איז געשריבן געווארן ממש פרשיות פרשיות בראשית נח לך לך ווי מיר האבן עס איז דאך א סתירה זאגט דער מהרל אז עס איז נישט קיין סתירה ס'איז נישט בסתירה צו מאן דאמר תורה חתומה ניתנה, אויך לדעת רשי בפירוש לשס, אז דאס מיינט לא נכתבה עד סוף מ. רשי אליין זאגט דאך אין שס, טייטשט אראפ אויף דעם מאן דאמר אז לא נכתבה עד סוף מ. זאגט דער מהרל ס'איז נישט קיין סתירה, ווייל דאס איז געווען צורך מצוה, און דעריבער איז אין זה נתינת תורה נחשב רק לכרות ברית. א מורא'דיגן געוואלדיגן ענטפער פונעם מהרל. דאס וואס משה רבינו האט געשריבן, ויכתוב משה את כל דברי השם, און האט געשריבן פון בראשית ביז מתן תורה, און האט געשריבן די מצוות וואס איז געגעבן געווארן אין מרה, זאגט דער מהרל, ס'איז געווען א צורך מצוה אז די אידן דארפן הערן ערשט דעם ענין פון כח מעשיו הגיד לעמו, אדער דעם ענין פון תורה, בראשית ביז דא וואו מען דארף לערנען תורה, און די מצוות אין מרה וואס דארף האבן מצוות, געווען א צורך מצוה, איז דאס געגעבן געווארן, איז דאס נישט קיין גדר פון נתינת התורה, דער לשון פון דעם מהרל, אין זה נתינת תורה נחשב, וואס איז דאס? רק לכרות ברית. דאס געווען א כריתות ברית און די אידן האבן געענטפערט אויף דעם נעשה ונשמע. צוויי, ס'איז א א טאפלטן ענטפער. דא איז געווען דער כריתות ברית. איז לויט די מהרל איז גארנישט קיין שאלה אינגאנצן דא. טאקע מ'האט געשריבן פרשיות, אבער ס'איז נישט געווען דער גדר פון פרשיות אין תורה וואס ס'איז. על פי הנל, יומתק, לויט דעם וועט ווערן אויכעט געשמאק זיס פארשטאנדיג, ווארום עם היות אז די כתיבה מבראשית ועד מתן תורה איז געווען באופן הכתיבה פון פרשיות התורה, ווי געזאגט פריערט לויט רשי'ן, איז דאס אבער פארט נישט אין גדר פון כתיבת פרשיות התורה, לויטן יסוד פונעם מהרל, נאר א טייל פון ספר הברית, וואס האט אויך אנטהאלטן די מצוות שנצטוו במרה, ס'האט געהאלטן ביידע זאכן, והראיה ס'איז געווען דארטן פרשיות ביז פון בראשית ביז מתן תורה דערנאכדעם געווען אריינגעלייגט אין דעם ספר הברית אויכעט נישט מיט נישט מיטן פון חוקת זאת חוקת התורה נאר עס איז געשטאנען דארט די מצוות פון מרה די יסוד וואס מען דארף וויסן וואס מען זעצט אן די מצוות און זייער שרייבן איז דאך געווען אינגאנצן אנדערש פון דער כתיבה דפרשיות התורה די מצוות פון נצטוו במרה איז נישט געשריבן געווארן פאר א אופן ווי אין תורה, שטייט נישט זאת חוקת התורה ונתתם אותה אל אלעזר הכהן מיט אלע פרטים, ווייל מען קען נישט שרייבן דא די אלע פרטים, זעה איך דאך אז דער חלק איז נישט געשריבן געווארן אין א אופן פון פרשת התורה, און די ביידע סוגי כתיבה האבן דאך צוזאמען געשטעלט איין ספר הברית, ממילא קען מען זאגן אויף דעם חלק אפילו פון בראשית ביז מתן תורה וואס איז געשריבן געווארן פרשיות איז נישט קיין גדר פון מתן תורה. און דאס וואס תוספות פרעגט פון דעם פירוש רשי, לכאורה תוספות פרעגט דאך יא, אויב אזוי איז דאך גאנץ געשמאק פארשטאנדיג, וואס פרעגט תוספות א קשיא אויף רשי'ן, האט דאך לויטן מהרל אבער דאך א געשמאקן גוטן ענטפער, אז רשי האלט אז די כתיבה איז נישט געווען, איז נישט געווען קיין כתיבה, ס'איז נישט געווען קיין גדר פון כתיבה פון פון פון פון תורה, אדער זאגן דעם לשון ווי דער רבי זאגט, ס'איז נישט געווען קיין גדר פון דעם לשון פון מהרל, אין זה נתינת תורה נחשב. און דאס הייסט אפילו עס איז געשריבן געווארן לויט די פרשיות אבער עס איז נישט דעם גדר. און דאס וואס תוספות פרעגט פון דעם פירוש רש"י, לכאורה וואס איז די די סברא פון תוספות? בשלמא לדעת התוספות רבי האט געגעבן א געשמאקן הסבר פארוואס תוספות פרעגט יא די שאלה אויף רש"י'ן, וויבאלד אז די פרשיות וואס משה האט געשריבן מבראשית ועד מתן תורה זענען נישט אנדערש בצורתן ולשונן ווי די פרשיות הכתובות לאחר זה בתורה, יא? מיר זאגן דאך אז דער יסוד איז אז די פרשיות וואס ער האט געלערנט פאר זיי פון בראשית ביז מתן תורה איז פונקט ווי ס'געשריבן געווארן אין תורה איז אף על פי אז משה האט אין ספר הברית צו זיי מצרף געווען אויך די מצוות שנצטוו במרה וואס זענען געשריבן געווארן נישט בפרשיות התורה ווי געזאגט פריער אין דעם ספר הברית איז געווען צוויי זאכן געווען א חלק איז געווען געשריבן ווי ס'איז ביי אונז היינט און א חלק איז געווען געשריבן נאר נקודות פון מצוות שנצטוו במרה איז דאס אבער נישט מבטל אדער גורע פון דעם וואס די פרשיות מבראשית ועד מתן תורה זענען אן ענין פון כתיבת פרשיות התורה. ס'איז נישט מבטל און ס'איז נישט גורע. ס'איז טאקע ספר הברית, ס'איז טאקע דא דארטן פון בראשית ביז מתן תורה די זעלבע זאך ווי היינט. און אפילו מ'האט לויט תוספות, און אפילו מ'האט צוגעלייגט דארטן דעם ענין פון מצוות שניתנו במרה, נישט לויט'ן סדר הפרשה ווייל ס'שטייט נישט ווי זאת חוקת התורה, איז זאג איך פונדעסטוועגן זאגט ער אז די חלק וואס מ'האט געשריבן פון בראשית ביז מתן תורה איז יא א גדר פון תורה אויב ס'יא א גדר פון תורה ווערט דאך א שאלה אויף רש"י'ן לויט די מאן דאמר וואס זאגט אז ס'געגעבן געווארן צום סוף און דו זאגסט מיר אז ס'יא געשריבן געווארן על פי זה יומתק וואס תוספות איז מעתיק פון לשון רש"י מבראשית ועד כאן יא מ'האבן געלערנט די שאלה פון רש"י ופירש רש"י בפירוש חומש דהיינו מבראשית ועד כאן

אין דעם איז נישט קיין שאלה, ווייל דאס איז טאקע נישט געשריבן געווארן ווי א סדר פון פרשיות, וואס קוועטשט תוספות אויף רש"י'ן, אויב דאס איז געשריבן געווארן ווי פרשיות, ווי קען, ווי קענסטע, ווי קענסטע האלטן ווי די מאן דאמר, וואס ער האלט אז ס'איז געשריבן געווארן אז די תורה איז געגעבן געווארן אויף א אופן וואס תורה חתומה. די קשיא איז נאר פון כתיבת בראשית ועד מתן תורה, וואס איז, וואס איז א גדר פון כתיבת פרשיות של תורה, אבער נישט ביי דעם ענין פון מצוות וואס איז נישט געשריבן געווארן אזוי. דאס איז אלס וואס תוספות פרעגט אויף רשי, וואס האלט רשי? דעת רשי איז אבער אז וויבאלד ביידע ענייני כתיבה זענען געווארן איין ספר הברית, אזוי זאגט דאך רשי, עס ווערט אנגערופן ספר דאס וואס מען פריער האט ספר הברית, דערפאר האט רשי געמוזט זאגן אויב ס'שטייט ספר הברית מוז רשי נאכאמאל איבער'חזר'ן ביי דעם פסוק דארטן אז ס'איז געווען מבראשית ועד מתן תורה, און מצוות שנצטוו במרה צו דערציילן אז ס'איז ווי יא געווען געשריבן דארטן אפילו עס שטייט נאר ספר לכאורה האט געדארפט זיין נאר די פרשיות שבתורה זאגט רשי אז וויבאלד ביידע עניני כתיבה זענען געווארן איין ספר הברית איז אפילו די פרשיות מבראשית ועד מתן תורה זענען נישט אן ענין פון כתיבת פרשיות של תורה נאר אן ענין פון ספר הברית קען נאך זיין א שאלה מען דארף אריינקוקן צו משה רבינו אפשר האט עס געשריבן נאכאמאל אייב האט עס געשריבן נאר אלס די ענין פון לכרות ברית ווי דער לשון פון די מהרל אין זה נתינת תורה נחשב רק לכרות ברית, און קען זיין אז פון בראשית ביז מתן תורה האט ער איבער געשריבן נאכאמאל? די מצוות שנצטוו במרה איז זיכער דאך געשריבן געווארן שפעטער אלע מצוות נאכאמאל, און קען זיין אז דאס האט ער אויכעט געשריבן נאכאמאל, זאג נאר א הערה וואס איז מיר איינגעפאלן, אות ח', מיינה של תורה, יעצט ווען מ'קומט צו יינה של תורה שבפירוש רש י, איז יש לומר. יינה של תורה איז אזוי ווי נכנס יין יצא סוד, באהאלטן אין רש י עפעס, די רש י איז געווארן פשוט ליכטיג און געשמאק, ביידע רש י'ס און אלע שאלות איז אראפגעגאנגען. אף על פי אז כללות ענין הברית איז דער קישור והתחברות צווישן די וואס זיינען כורת דעם ברית, ווי געזאגט פריערט, וואס איז די נקודה פון א קיום פון א ברית, ובנידון דידן די התחברות והתאחדות פון אויבערשטן מיט אידן, איז אבער דא א חילוק אין דעם תוכן הברית, צו דער ברית איז געמאכט געווארן לפני מתן תורה אדער לאחר מתן תורה. יינה של תורה באהאלטן א געוואלדיגע סוד דא, ס'דא א חילוק ווען דער ברית איז געמאכט געווארן, לויט רש י איז דאס געמאכט געווארן פאר מתן תורה, לויט דעם רמבן און די אברבנאל און דער אבן עזרא איז דאס געמאכט געווארן נאך מתן תורה, וועט זיין א חילוק אין דעם ברית אויכעט. ביז מתן תורה איז געווען די גזירה אז עליונים לא ירדו לתחתונים והתחתונים לא יעלו לעליונים, מדרש אין שמות רבה און מדרש תנחומא שטייט אז ס'געווען א גזירה עליונים גייען נישט אראפ למטה און למטה גייען נישט ארויף עליונים, וואס מיינט דאס? קומט אויס אז דער ברית פון פאר מתן תורה איז נאך אלץ געווען פארבונדן מיט דעם גברא נישט מיט דער חפצא, ס'האט געקענט זיין אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, די שבטים, און דערנאכדעם ביז מ'איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו במצרים, וואס איז געווען דארטן? ס'איז געווארן א שינוי אין דעם גברא, חפצא איז נישט געווארן קיין שינוי, מיטן לערנען תורה, מיט מקיים זיין די מצוות וואס מ'האט מקיים געווען פאר מתן תורה, זענען זיי געווארן אויפגעהויבן און נענטער צום אייבערשטן, אויף גשמיות האבן זיי נישט געהאט קיין השפעה, עליונים לא ירדו למטה, תחתונים לא יעלו למעלה. ווערט געברענגט אזויפיל מאל אז יעקב אבינו האט געלייגט תפילין מיט די מקלות, די מקלות האבן באקומען א ענין פון ס'איז געווארן, ס'איז געווארן הייליג, מ'האט עס אוועקגעווארפן נאכדעם, ס'האט נישט אין זיך קיין קדושה, איז געווען די קדושה נאר אין די גברא, נישט אין דעם חפצא. ווי עס צעיר האבן עס דא אפילו נאכמער. ס'האט זיך טאקע אויפגעטון דורך תורה ומצוות, דלפני מתן תורה, אן עליה, ס'איז געווארן אן עליה, און א חיבור מיט דעם אויבערשטן. וואס איז וואס א חיבור? דער מענטש. דאס איז אבער געווען אינעם אופן פון פאר מתן תורה. ס'איז געווען א עליה, אבער אין אן אופן פון פאר מתן תורה, נישט ארויס פון גדר תחתון נברא. מ'קען נישט ארויסגיין פונעם גדר תחתון פון וואו ער איז. הערה צוויי און פֿערציק, בהתורה והמצוות שלפני מתן תורה לא ניתן הכח לשנות התחתון לעליון, די חפצא קען מען נישט בייטן מחול לקדושה, דאס איז לויט די דעה אז ס'איז געווען פאר מתן תורה, און פאר מתן תורה איז געווען די ריען פון די זאכן איז געווען טאקע אבער ס'האט נישט געקענט זיין אויף דעם אופן, מה שאין כן לויט די דעות אז דער ברית איז געווען לאחר מתן תורה, און לאחר מתן תורה איז דא דארט דריי זאכן וואס איז אנדערש ווי פאר מתן תורה. נאכן א' ביטול הגזירה, נאך ב' ואני המתחיל, דער אייבערשטער איז אראפגעקומען, דער אייבערשטער איז אראפגעקומען, נישט מיר האבן זיך אויפגעהויבן, ויתירה מזו ג', דער חידוש וואס איז געווען אנא נפשי כתבית יהבית, גמרא זאגט אין שבת אז אנכי ה' אלוקיך, אנכי איז א ראשי תיבות, אנא נפשי כתבית, דער אייבערשטער זאגט ווילסט מיר נעמען, איך האב זיך אריינגעלייגט מיין נפש אין תורה, לערן תורה קענסטו נעמען דעם אייבערשטן. דער אויבערשטער האט זיך אליין כביכול אריינגעגעבן לנצח ותמיד אין תורה, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק מ"ז, איז אויך מובן, אויב לויט די שיטה אז ס'איז געווען נאכדעם וואס ס'נישט געווען די דריי זאכן, ביטול הגזירה, אני המתחיל, און אנא נפשי כתבית יהבית, אז די התאחדות מיט תורה באופן של ברית, דער ברית וואס איז געווען יעמאלט נאכדעם, האט געפועלט תכלית ושלימות העליה, בבחינת יציאה לגמרי פון גדר נברא. ס'געווען מתן תורה, דער אייבערשטער איז אראפגעקומען מבטל געווען די גזירה, און אנא נפשי כתבית יהבית, און נאכדעם נאכדעם איז געווען א ברית, דער ברית האט געמאכט א קשר, א געוואלדיגן קשר, מורא'דיגן קשר, ווי ס'קומט אויס יעצט, איז דער קשר אסאך א גרעסערער ווי לויט דער קשר וואס איז געווען אין דעם אין דעם אין דעם ברית, לויט רש"י ס'איז געווען פאר מתן תורה, וועט דער רבי מחדש זיין אז ס'איז גאר דא א מעלה און א אויפטו און א חידוש אין דעם ברית וואס איז געווען פאר מתן תורה. ס'איז אבער דא אן עילוי אין דער דעה פון דעת רש"י אז דער ברית איז געווען גאר פאר מתן תורה. וואסער עילוי קען דאס זיין, זאגט דער רבי אזוי, היות אז זייענדיג אויך דעמאלט פאר מתן תורה קשורים ענובים תפוסים מיט בחינת התורה, הערה פֿינף און פֿערציק לשון פונעם מכילתא, מכילתא אין יתרו, זאגט, הרי אתם קשורים ענובים תפוסים, דריי לשונות אויף געבונדן מיטן אייבערשטן, מחר בואו וקבלו עליכם המצוות. אז די אידן זענען שוין יעמאלט געווען קשורים, ענובים און תפוסים, מיט בחינת התורה ווי זי איז אראפגעקומען צו נבראים פאר מתן תורה, וואס משה רבינו האט צו געמאכט מיט זיי דעם ברית מיט אלס, איז און מיט בחינת אלוקות שנמשך על ידה, איז מובן אז נאך אזא הכנה איז דער זיכוך ועליית הנבראים ביי מתן תורה געווען נאכמער בשלימות, פונקט פארקערט. ס'געווען מיט א הכנה, דער צווייט מאל איז געווען טאקע דער אייבישטער איז אראפגעקומען און ביטול הגזירה, אני המתחיל, און אנא נפשי כתבית יהבית, אבער ס'איז נישט געווען דא דער ענין פון, איז פון זיכוך פון למטה, נאך א זיכוך ועליית הנבראים פון למטה, שטרים ענבים ודפוסים, איז די קומט מתן תורה, עס קומט דער ברית, ווערט דער קשר אסאך אנדערער, מילא זענען זיי געווען מצד מדרגותם ראוי מקבל זיין די תורה שלמעלה מגדר הנבראים. מה שאין כן לויט די דעות אז דער ברית איז געווען לאחר מתן תורה ווי געזאגט פריער דער רמבן און די אנדערע, איז בשעת מתן תורה געווען למעלה לגמרי פון מדריגות וענינים, וואס איז געווען מתן תורה? זיי האבן גארנישט געהאלטן ביי דעם, זיי האבן נישט געהאט קיין קיין קבלה, זיי האבן נישט געהאט קיין ענין פון א ברית, און ס'נישט געווען קיין ויכתב משה, די אלע זאכן איז געווען נאך מתן תורה, די נתינת התורה איז בעיקר געווען מצד למעלה. אות ט ועל פי זה יש לבאר דעם חילוק הנל אין סעיף ה אז לדעת רשי זענען אין דעם ויכתב און אין דעם ברית געווען צוויי עניינים דערמאנט פריער ס'געווען ויכתב משה ויכתב משה איז כל איז כל דברי השם מבראשית ועד מתן תורה גייט אויף תורה און מצוות שנצטוו במרה גייט אויף מצוות איז לויט דעת רשי זענען אין דעם ויכתב און דעם ברית געווען צוויי עניינים תורה און מצוות און לויט די אנדערע דעות איז דאס איין עניין איז א חלק פון תורה אז ער האט דאך געזאגט נאך דאס איז נישט געווען די ביידע ענינים דארטן עס איז געווען נאר איינע אפשר נאך מתן תורה איז דער ענין פון תורה מצד גדר איז דער רבי האט מאזען אין חילוק מצד גדר הנבראים הערט זיך התחלקות פון תורה און מצוות לויט ווי רשי זאגט האט מען זיי געגעבן תורה און מצוות און רשי זאגט אז וואס האט זיי געלערנט מבראשית ועד מתן תורה און אויך דעם ענין פון מצוות שנצטוו במרה איז דא איז מצד אונזער גדר א חלק פון תורה און א חלק פון מצוות, במילא אויך אין דער קבלה פון אידן, נעשה באזונדער און נשמע באזונדער. אבער מצד הבורא, אויב איך זאג אז ס'קומט מצד הבורא, לויט די שיטה אז ס'געווען נאכדעם און ס'נישט געווען קיין הכנה פון א ברית, אבער מצד הבורא הערט זיך נישט קיין התחלקות. פארוואס? פונקט ווי דער אויבישטער איז אחדות הפשוטה, דער אויבישטער איז אחדות הפשוטה, אזוי זאגט זיך עס ארויס אויך אין תורה, ווי זי איז מצד למעלה, דערפאר זעט מען לויט דעם דאס, אויב ויכתוב משה איז געווען נאר דער ענין פון תורה, איין זאך, אלעס אין איין, אלעס איז איין ענין פון תורה. שיחת שבת פרשת משפטים, תשמ ב.